א גוטן מוצאי תשעה באב, כ'האף צו האבן א שיינעם שיעור מיטן אייבערשטנ'ס הילף סוף וואך. איך וויל נאר יעצט זאגן ווייל דער עולם איז זייער נייגעריג וואס איז געווען פרייטאג. פרייטאג איז געווען די סאמעישאן, יעדער האט געזאגט זיין סך הכל, און למעשה איז אזוי, ווער ס'איז דארט געווען האט געזען אז דער לויער פון משה מנחם האט געהאט א הארד טיים מסביר צו זיין אלע זיינע לגיונות, ווייל ער האט געזאגט ער קען אינגאנצן נישט לייבין, און יעדע טאכטער זיינע וואס האט טעסטיפייד,

האט ער פארענטפערט, דאס וואס ער האט געזאגט ער האט אים נישט געקענט, האט ער געמיינט צו זאגן ס'איז דא אין אמעריקע א רעכט א מענטש קען זאגן אז איך וויל נישט ענטפערן, איך ריפיוז צו ענטפערן, איך פליעד די פיפט. אויף דעם האט צוריק געענטפערט דער דיסטריקט אטוירני, דאס איז אנדערע ווערטער אינגאנצן, איך מיין דו דו גייסט זאגן אז דו קענסט נישט א מענטש, דו באליידיגסט א מענטש, וואס שרייט אז דו האסט אים אפאר יאר מצער געווען מיט זנות, און דו גייסט זאגן אז דו ווילסט נישט ענטפערן מעגסטו זאגן אבער נישט זאגן איך קען אים נישט, זייער מיעס דאס. עניוועי, נאכדעם האט ער אראפגעלייגט אלעס, דער לויער פון טויבנפעלד האט אראפגעלייגט זיין גאנצע מגילה, ס'האט נישט אויסגעזען צו גוט, מאידך גיסא דער די עי האט זייער גוט. מסביר געווען יעדע זאך בטוב טעם, אריינצוגיין אין יעדע זאך איז זייער זייער לאנג, ער האט צוריסן די קרעדיביליטי פון משה מנחם'ן אויף שטיקער, און ער האט אויפגעבויט די קרעדיביליטי פון לייבין אז די גאנצע זאך איז אמת, מיט די ווינדאוס מיט אלעם האט ער געזאגט, ס'איז א מורא'דיגע זאך, דער חילול השם איז גרויס, ווייל איך וויל ענק זאגן דעם אמת, וויאזוי די ווערדיקט גייט זיין גילטי צו נישט איז שוין נישט וויכטיג, דער. דזשאדזש איז נישט פון היינט, ער איז נישט קיין בהמה, יעדער וואס האט צוגעקוקט האט געזעהן וואס דארט איז פארגעגאנגען, און אזוי ווי לייבי האט געזאגט זייער א שיין ווארט, ס'האט מיר מורא'דיג געפאלן, לייבי האט געזאגט, צו ער וועט גיין זיצן צו נישט אינטערעסירט מיך נישט, איך האב געטוהן וואס מ'דארף צו טוהן, און דאס איז אמת, העטן ווען אונז. יעדער איינער געהאט די איידיע, אז ווען מען טאטשט א קינד זאל ער קומען פאראויס עט עני קאסט, מיינט נישט אז דו האסט פארלוירן, דו האסט געווינען. פונקט אזוי ווי דער וויקטעם פון משה מנחם'ס ברודער איז אויכעט געקומען פאראויס, און מען האט אים געגעבן צען יאר פראבעישאן, פארוואס? ווייל דער סקווערער רבי האט דארטן אן אין אין דעם טשולענט. עס מיינט אבער גארנישט, עס גייט צוביסלעך. רוים האט מען נישט געבויט אין איין טאג, און ס'איז זייער גוט אז מען קומט פאראויס, און ס'איז א געוואלדיגע ישועה פאר כלל ישראל. אבער. מען ווארט אויף דאנערשטאג, דעם קומענדיגן דאנערשטאג דריי אזייגער עט זיין די ווערדיקט, יעצט פרייטאג זענען געווען די סקווערע מוראדיג צולאזט, נאר גארנישט, עס פארשטייט זיך ס'איז ס'איז זייער א גרויסע שאנדע טאמער ער עט ארויסקומען גילטי, נו א מוראדיגע שאנדע, און נאכדעם האב איך ענק געזאגט ס'איז דא נאך איינער וואס ער טענה'ט אז הערשי ברייער האט אים מאלעסטעט ביים רבי'ן אין שטוב און די רבי איז אריין געקומען און ער האט עס ווייטער געטון האט זיך אפילו נישט אפגעשטעלט סא עניוועי ס'קומט נאך צוביסלעך יו נאו די אייס איז מעלטינג ס'פאלט שטיקלעך אבער יעדער כאפט שוין אז דער איז א פרייז טו בי פעיד יעדער כאפט עס עס גייט אנהייבן צו באצאלן א פרייז קינדער זענען נישט קיין הפקר ס'דא יעצט אין ענגלאנד א מעמבער אוו די האוז אוו לארדס, ער הייסט לארד סועל, SEWEL, מען האט אים געטראפן ביי אים אין שטוב איז געווען זונות מיט קאוקעין, און זיי האבן ווידיאוס דערפון, און מען זעט ווי ער סמאוקט א סיגרעט, אין אן אראנדזש ברא מיט א לעדערנעם דזשעקעט, אזוי משוגע איז שוין היינט די וועלט, עניוועי, איז ער געווען די דעפיוטי ספיקער פון די האוז אוו לארדס, און ער האט געמאכט גאנצעטע רולס, און ער איז אינגאנצן משוגע, אזוי זעט אויס די וועלט. איז פון די האוז אוו לארדס האט ער נישט געקוויט, אבער ער האט געקוויט פון דעם דזשאב פון זיין די דעפיוטי ספיקער. און ס'איז דא דארטן בכלל יעצט א גאנצע מאוומענט ווייל מען ברענגט אפיר אלטע קעיסעס פון אלטע מעמבער אוו פארליאמענטס וואס האבן געטון וואס מען האט נישט געטארט, און ליסען, עווריטינג וויל אנפאולד סלאולי.

זייער שיין. וואלאמי טשאדאש. ס'איז אונגעריש אבער ס'איז גוט. אויף פויליש ווייס איך נישט וויאזוי מ'זאגט. נו פרעגט ער דעם זון, זאג מיר, ס'איז שיין דער אנצוג? געט דער זון א קנעפל אויף דעם אנצוג און גייט אריין און קוקט פון די בעק אינווענדיג וויאזוי ס'זעט אויס. זאגט ער, יא טאטע, ס'איז שיין. זאָגט דער טאַטע, מײַן טײַער קינד, אַן אַנצוג קוקט מען פֿון פֿאָרנט, נישט פֿון אינעװענדיק. זאָגט ער, לאָמיר דיר זאָגן. דער אַלטער הײם איז געװען אַזױ, אַז ס'איז געװאָרן אָפּגעריבן אַרום און אַרום בײַ די קנײטשן, מיט אַלעם פֿלעגט מען עס אָפּשנײַדן און מאַכן קלענער, און פֿונעם טאַטנס אַנצוג האָט מען געמאַכט פֿאַרן קינד. האָט ער געזאָגט, טאַטע, דו קוקסט אױף דײַן זײַט, און איך קוק אױף מײַן זײַט, יעדער קוקט אױף זײַן זײַט. אָבער ער טראַכט אַזױ, קודם איז געװען עפּעס אַ שטיקל סתּירה, װאָס שפּעטער איז עס געװאָרן פֿאַרענטפֿערט. די סתּירה איז געגאַנגען אַזױ, משה-מנחם,

פרעים וואס ס'נעמט ארום די ביידע ווינדאוס במילא קען עס אויסזען אזוי ווי ס'איז איין ווינדאו ממילא קיין סתירה נישט דא אויף וואס לייבי האט געזאגט. יעצט איך האב געטראכט אזוי וויאזוי האבן זיי געוואלט אפילו אז לייבי זאל וויסן וויפיל ס'איז געווען ווינדאוס לייבי זאגט דאך אז מ'האט אים אראפגעבויגן מיטן קאפ אראפ אויפן טיש. ווי משה מנחם האט געלערנט, און ער האט אים אראפגעצויגן די הויזן, און ער האט מיט אים געמאכט א סכסוך, און נאכדעם האט ער אים אראפגעלייגט און אריינגעשטופט דעם פינגער. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. דער וויקטים האט אראפגעקוקט אויף די פלאר, ווייל ער איז געווען אינגאנצן צעבראכן אז מ'האט אים דאס געהאלטן אין איין טון, ממילא האט ער נישט אפילו געמוזט וויסן צו עס איז בכלל געווען א ווינדאו. זיין טאכטער איז געגאנגען בקומה זקופה, זי איז געגאנגען הויעך, יא, זי האט געוואוסט וואס ס'איז דא וויפיל ווינדאוס. און נאך א זאך, איין טאכטער האט געזאגט אז ער דער וויקטים איז געווען אביסל א ווילד יונגעל, און ער האט שיער אראפגעבראכן אמאל איר פינגער, און דעמאלטס האט זי אים ארויסגעווארפן פון שטוב, נו, מ'האט זיך אויסגעוויזן אז ס'איז ליגנט, ווייל אן אנדערע טאכטער האט געזאגט אז יארן נאכדעם איז ער נאך געקומען, באט, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, כ'וועל ענק זאגן וואס ר. השגחה פרטית דאס איז פון הימל, משה מנחם האט געשטופט זיין פינגער אין דעם בחור, און דער בחור אלס כעס, צו אלס ווייל עס האט זיך אים אזוי געפירט ווי לא קים מינו לא יד, האט ער געוואלט אראפברעכן דעם איידל'ס פינגער, וואס שטופסטו פינגערס אריין צו יענעם אין אחור אריין? און דאס וואלט אלעס געווען גוט ווען איך וואלט געהאלטן ס'איז געווען א פינגער, איך ווייס נאך נישט צו ס'איז געווען א פינגער, איך בין נאך שטארק מסופק צו ס'איז נישט געווען אסאך מער ווי דאס. א יונגל געווען אכט ניין יאר ער האט נישט געוויסט ס'איז געווען מסתם זיין ערווה און ס'איז געווען א קישוי אבר און אים האט זיך צוגעדאכט אז דאס איז א פינגער און וועגן דעם וויל איך טאקע רעדן אביסל פון דעם כ'וויל יעדן איינעם זאגן ס'איז א מורא'דיגע זאך ס'איז געווען א בערך א האלב יאר צוריק נאך פאר די פרשה וואס האט זיך אנגעהויבן צו דעוועלאפן בין איך געגאנגען אמאל צו א דאקטער וואס ער איז א ספרדישער זייער א ערליכער און ער באקוקט אונטן אויף צוויי זאכן, ביי א מאן קוקט ער צו די פראסטעיט, די פראסטאטע, איז נישט גרעסער ווי ס'דארף צו זיין, און דאס קען מען זען אז מען לייגט, די דאקטער טוט אן א גלאוו און שמירט זיך אן מיט אזא דזשעלי, און מען לייגט אריין אונטן, אין תחתון לייגט ער אריין דארטן זיין פינגער. און ער טעסט ביי א מאן צי די פראסטאטע איז גרעסער צי נישט, יעצט אין די זעלבע צייט טעסט ער אויכעט ארום און ארום און ער קוקט אויפן גלאוו צי סקומט ארויס צי סהאט אויף זיך בלוט, ווייל קען זיין די מענטש האט העמערוידס, העמערוידס איז דעינדזשערעס, אמאל הייבט זיך עס נאר אן און סגייט נישט גענוג אז ווען מווישט זיך אפ זעהט מען עס אויפן נעפקין, סאיז א זאך וואס מדארף עס אויסטשעקן.

ווייל קוק וואס דו טוסט, דו הייסט מען זאל זיך אויסדרייען אינגאנצן, און דו הייסט יענעם זאל זיך אראפבייגן, און דו טוסט דיר אן א גלאוו, און דו לייגסט ארויף אביסל דזשעלי, און אזוי גייסטו אריין און דו באקוקסט יענעם אונטן, און דו מאכסט א בדיקת פנים, זאג איך, וואס גייט זיין אז מארגן גייט איינער זאגן האסט אים אריינגעלייגט די ערווה, און איך פרעג אים בעסער, מיט וואס ביסטו פראטעקטעד אז דו זאלסט נישט קריגן א יצר הרע? זאג איך עקסקיוז מיי איגנארענס, באט די וועי די וועלט זעהט היינט אויס אז מען האט שוין ליגעל חתונה זכרים מיט זכרים, איז איז עס א מורא'דיגע זאך, די יו קען געט הערט. זאגט ער מיר דו זאלסט וויסן איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בין שוין א דאקטער, איך ווייס איך דענק נישט וויפיל יאר ער האט געזאגט, און איך בין א פראפעשענעל, איך בין א פראפעסער און איך האב דעגריס, נאר איך וויל דיר זאגן, זעהסט מיין היט וואלט איך געטוישט מיט דיין היט, איך זעה אז דו פאקסט מיך איין אין איין מינוט. זאג איך אים, ניין, איך פאק דיך נישט איין, איך האב אין דעם ערפארונג, ווייל אין דעס זיץ איך און איך הער ליידער א גאנצען טאג און א גאנצע נאכט. א יונגעל זאגט מען האט אים אריינגעשטופט א מגיד שיעור, ער האט זיך געמאכט, ער האט אים אפגעווישט, ער האט אריינגעשטופט די ערווה, ס'איז א חרבן וואס גייט פאר. דעמאלטס האט ער ערשט אנגעהויבן צו זען וואס מיין ארבעט איז און אז איך בין גערעכט. איך האב אים געזאגט, זעסט דא? מאך עס אלע דריי זייטן, און אפילו אויפן דאך האב איך אים געזאגט לייג א געהעריגן גלאז, א שפיגל, יעצט א ווידיאו קען מען נישט לייגן ווייל דאס וואלט געווען די גרעסטע פארברעך, אבער מאך זיכער אז די טיר איז נישט צוגעמאכט און די נורס קען אריין קומען, מאך זיכער אז די טיר איז אפן א אינטש אדער צוויי אזוי אז ס'זאל נישט קענען זיין קיין שום חשד אפילו. סאו הי וואס רילי עמעיזד, ער זאגט איך וויל אייך עפעס זאגן, איך בין מורא'דיג נתפעל פון אייער וויסדאם. עניוועי, איז וויל איך אייך זאגן יעצט אזוי, הערט דאס, איך בין שטארק חושש אז דא איז געווען געהעריג נישט סתם השחתה און אריינשטופן פינגערס, ווייל איך זעה נישט וואס א תאווה א מענטש האט פון אריינשטופן א פינגער, טאמער האט ער טאקע אזא תאווה דארף ער אן ערנסטן משוגעים הויז. איך האלט אז ער האט געטוהן וואס מען טאר נישט, נאר דאס אינגעל איז געווען צו קליין צו פארשטיין אז אמאל איז דא א קישוי אבר און אמאל איז נישט דא א קישוי אבר, און דאס איז נישט קיין פינגער וואס מען שטופט. יעצט, משה מנחם'ס טעכטער זענען אים געקומען פארענטפערן, זיי האבן זיך נישט אפגעשמועסט, מען איז אראפגעקומען פונעם עראפלאן, מ'איז שוין געפארן ווייטער, עס ווייסט יעדער לויער מאכט דאך געלט אויפן קעיס, צו ער פארלירט צו ער געווינט, הי דאזענט קעיר, מען האט דא געפאמפט מסתם הונדערטער טויזענטער דאלער און אפשר מיליאנס אוו דאלערס. מען האט זיך נישט אפגעשמועסט, מען האט דאס נישט ארגאניזירט, יעדער האט געזאגט א צווייטן ליגן, איין ווייבל זאגט אז זי האט שוין געהאט צוויי דריי קינדער, זי איז געשלאפן אין די ס'געווען אין דער בעדרום און ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין אפיס, און ווען דער טאטע וואלט געקומען מיט איינעם אהיים וואלט זי געהערט פון איין עק הויז ביז צום צווייטן, כאטשיג זי האט גענומען אסאך קינדער און זי האט גענומען קער פון זיי, ס'איז דאך אזויפיל דזשאוקס, יעדער זעט דאך ס'איז א דזשאוק. איין זאך האבן זיי יא געטון, זיי האבן אויפגעארבעט אזא גאנצע מצב וואס די מאמע האט געפלאצט מיט א קינד אין א באס און ס'איז געווען און צרות מיט זאכן, זיי האבן געקלערט אז אפשר וועט די דזשאדזש אויף דעם ווי מ'זאגט טרייען אים ארויסצולאזן, אבער ס'איז שווער דאס צו זאגן, ווייל איך מיין לאמיר זאגן אז איינער האט פארלוירן טראגעדיש א ווייב מעג ער ארומגיין שטופן אין קינדער? סא איך בין היינט שוין נישט קאנווינסט צו זיינע טעכטער האבן אים נישט געוואלט באגראבן, איך וואלט שוין געוואלט רעדן, איך וויל נישט רעדן חלילה, איך בין נישט אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, אבער איך וואלט געוואלט איינער זאל רעדן מיט די קינדער, קען זיין זיי האבן געוואלט באגראבן דעם טאטן, קען זיין ער האט זיי אויך געטאטשט, ווייל דער כלל איז ווער ס'טאטשט פרעמדע טאטשט אייגענע אויך, דער איז נאו סאטש א טינג אז איך האב נאר ליב יענעם מאכן מאלעסטן אנדערע מענטשן און אייגענע נישט, דער איז נאו סאטש א טינג. אזוי זאגן אלע סייקייעטריסטס סא למעשה איך ווייס שוין נישט צו זיי זענען געווען משלנו צו מצרינו צו זיי האבן געמוזט ארויפגיין צו זיי האבן געוואלט ארויפגיין אויפן סטענד באט דער זיין לויער האט אראפגעלייגט די סאמעישאן זייער שוואך מיט אסאך גרויסע ליגנס געבאקן און דער די עי עס איז געווען זייער שטארק, זייער פאוערפול, האט יעדע זאך צולייגט און מסביר געווען פונקטליך, און יעצט גייט מען ווארטן אויף דאנערשטאג דרײַ אזייגער וואס דארטן גייט זיך אויסלאזן. יעצט פארוואס האב איך געזאגט אזא אריכות וועגן דעם דאקטער, ווייל איך האב נישט נאר געוואלט ראטעווען דעם דאקטער אז ווען ער לייגט אריין די פינגער זאל ער ווי מען זאגט וואטשן ווייל מען קען אים חושד זיין, איך האב אויך געוואלט זאגן אז יעדע פרוי וואס זי גייט צו א דאקטער זאל טרייען צו גיין נאר צו א פרויען דאקטער. און אויכעט אין די זעלבע צייט זאל מען האבן די אלע תקנות אז ס'זאל זיין שפיגלעך מיט אלעם, ווייל היינט ווייסט מען שוין נישט צו איינער איז א מאן צו א פרוי, מ'קען זיין אנגעטון ווי א פרוי און ס'קען זי קען גאר זיין א מאן, כ'האב אייך שוין געזאגט מ'קען זיך טוישן דזשענדערס מיט אלעם, ס'איז געווארן אזא משוגענע וועלט, איך זאג ענק מ'דארף שרייבן א נייעם שלחן ערוך אויף די אלע אלע הרחקות און אויף איסור יחוד, סאו למעשה איז אז טאמער גייט מען. צו א דאקטער, איז עס זייער כדאי אז דו אליין זאלסט פילן peace of mind אז די דאקטער שטופט דיר נישט אריין וואס מען דארף נישט. א פרוי דארף גיין צו א פרויען דאקטער און א מאן טאמער גייט ער צו א מאן דאקטער און דער דאקטער איז א מנוול שטופט ער דיר אריין וואס מען טאר נישט, סא דארף מען זייער וואטשן יעדן ריר היינט, ס'איז נישט קיין דזשאוקס. יעצט כ'האב ענק פארציילט אז ס'איז געווען דארט עפעס א אינגערמאן מיט ארויפגעדרייטע פאות, עפעס אזא בעסערע אינגערמאן האט ער אויסגעזען בעסער אנגעטון, און נאכדעם ווען מ'האט משה מנחם'ן אריינגענומען און מ'האט אים געכאפט, ער האט זיך דריי מאל סותר געווען, קומט ער צו מיר צו און בעט מיך א טובה אז איך זאל ארויפלייגן אויפן האטליין היינט ביינאכט אז איך צי צוריק פון די גאנצע זאך, ווייל כ'האב יעצט געזען אז משה מנחם זאגט אמת און דער בחור האט נישט קיין קרעדעבילעטי. קוק איך אן דעם משוגענעם קודם קען איך דיך דיך נישט, איך ווייס נישט ווער דו ביסט דזשאסט ביקאוז דו האסט זיך געזעצט אויף די זייט ווי אונז זעמיר געזעסן, וואט דאס דעט העוו טו דו וויט די פרייז אוו בינס אין טשיינע? און צווייטנס פארוואס זאל איך דאס טון? איך פארשטיי נישט ווען דו קומסט צו, דו אפערסט מיר געלט אדער דו סטראשעסט מיך הער איך נישט וואס איך ווער דערשראקן פאר געלט, מען האט מיר שוין געאפערט אמאל א דירה אין וויליאמסבורג און כהאב נישט אויפגעהערט צו רעדן וועגן דעם ראזענבערג מיט זיין חילול שבת מיט דעם ראוז קעצל, אבער איך זאג סתם. קומסט צו ווייל איך האב געהערט, לאמיר זאגן איך האב געהערט און איך בין קאנווינסד אז ס'איז, אז דו ביסט גערעכט געווען אז דער בחור האט נישט קיין קרעדעביליטי, דארף איך עס ארויפלייגן ווייל דו ווילסט אזוי? ווער ביסטו זאלסט מיר הייסן טון? איך פארשטיי בכלל נישט דאס. דאס איז נאך ווען איך בין געווען קאנווינסד, דערווייל בין איך געווען קאנווינסד אז משה מנחם איז א ליגנער, האב איך דאך געוואוסט אז איינער צאלט דיר, עפעס גייט דא פאר. געווארט האב איך באמת אויף יאסי געשטעטנער, נאר יאסי געשטעטנער זעהט אויס אדער האט מען אים נישט גענוג געצאלט, אדער סקווער נוצט אים נישט אדער איז ער קלוגער פון דעם. איז איך האב געזען אז יאסי געשטעטנער קומט נישט האב איך פארשטאנען אז דו ביסט דער ליעזאן. כ'האב אבער נישט געהאט ווידער קיין מגע ומשא ווייל איך האב נישט מיט יעדן הייב איך נישט אן איך וויל נישט מיט יעדן איינעם האנדלען. יעצט פרייטאג האב איך געזען וואסערע א אויסווארף דו ביסט ער גייט צו צו די טשענעל טוועלף און ער זאגט יא האסט געהערט נאך די אלע סאמעישאנס זעמער קאנווינסד אז משה מנחם איז אינעסענט. פיין, אבער דו האסט שוין געזען ווי דו האלטסט, דו באקומסט געלט פון סקווער, כ'האף זיי האבן דיר גוט באצאלט, ווייל לאמיר דיר עפעס זאגן, דו זעסט אויס אזאן גאנץ א פיינער יונגערמאן, נאר טאמער האסטו קינדער, און דו זאלסט וויסן אז דו הרג'סט אפ די מערכה קעגן סעיפגארטן טשילדרען, גייט עס דיר אהיימקומען, זייט דאס זאלסטו געדענקען, נאכדעם וועסטו דיר רייסן דעם קאפ אויב האדער א געט אינוואלווד אין דאס פאר א פאר טאלער. פאר א פאר טאלער פארקויפט מען די אייגענע קינד, סא עניוועי, איך פארשטיי בכלל נישט דעם גאנצן עדיטוד. קומט צו א פרעמדער מענטש, ער קען מיך נישט, און ער הייבט מיר אן מסביר צו זיין א גאנצע זאך, אז דו האסט דאך געזען אז משה מנחם איז אמת, בכלל איך האב עס געזען פארקערט, און איך זאל שוין ארויפלייגן, וואט קיינד אף פארס איז דאס, ווי דרייווסטו יענעם? האב איך אנגעהויבן מחליט צו זיין אז אזוי זעט אויס גאנץ סקווער. איך בין שוין היינט נישט זיכער אז דער היינטיגער דוד איז א זון פונעם פריעריגן רמ ן ר' יעקב יוסף, כ'זע אז ס'איז שקר וואס מ'האט איינגערעדט דארט, דארט קענסטו איינרעדן וואס דו ווילסט, קענסט איינרעדן דער רעבעלע גייט ארויף אין הימל יעדן טאג ער גייט אראפ אין תהום, יו קען טאלק עניטינג, און מ'הייסט יענעם שוין זאג עס איבער, און טאמער איז ער אינפלוענסד פון די קלאב מוז ער עס טון. איך האלט אז אין קאלאראש איז געווען עפעס א רויטע בעבי געבוירן און קיינער האט נישט ליב רויט ווייל די רוסן זענען געווען רויט, מען האט נישט ליב געהאט די קאלער רויט, האלט איך אז מען האט עפעס אויפגעטוישט א אן אנדערע בעבי מיט דוד'ן, איך איך איך גלייב שוין היינט גארנישט וואס מען זאגט פון סקווער, ס'איז געווען א איד משה באטל און איך ווייס נישט וואס ער האט ענק פארקויפט, אלעס ביי מיר איז היינט א קוועסטשן מארק, איך גלייב נישט אז ר' יעקב יוסף איז געווען אן אייניקל פון טשערנאבלער, איך גלייב שוין גארנישט. צו אלץ איך האב עס געהערט אין סקווער, ווען ס'שטייט באשריבן ערגעץ אנדערש וואלט איך עס געגלייבט, אבער וואס מ'פארקויפט דארט איז שקר בלאף מיט ליגן, און אדער מאכן זיי א פאליטיקל פרעשור, אדער פעטש, זיי ברענען צינדן אן, אדער אפערן זיי געלט, כ'האב דאך געזען ווי ס'קומט צו צו מיר. ער אפערט גארנישט און קוועטשט, גיי שוין לייג עס ארויף, גיי לייג עס ארויף. ס'איז געווען דא א איד ער האט געהייסן ר' וואלף גענוט, האט ער מיר געזאגט אזוי, מארמאראש איז געווען אזאלכע ליגנערס, אז ווען ער וואלט נישט געווען א מארמארישער געבוירענער און געלעבט דארטן אין סיגוט פערציג יאר פון זיין לעבן וואלט ער געזאגט אז ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא שטאט, אזאלכע בלאפערס זענען זיי געווען די מארמארישע, אזוי האט ער מיר געזאגט.

כ'האב געזען ער האט זיך סותר געווען, און נאכדעם וואס דארף איך עס ארויפלייגן אויפן האטליין, איך בין עפעס א נוז רעפארטער? ניין איז ער ער זאגט מיר נאך אזוי, דיינע געפילן ווען דו הערסט אויס א קעיס, נעמסטו א סטענד? זאג איך אים זיכער אז נישט, קיינמאל אין לעבן נישט, איך נעם נישט קיין סטענד, איך זאג פונקטליך וואס איז דארט געווען און יעדער זאל טראכטן וואס ער וויל, איך נעם א סטענד? איך בין א דזשאדזש? איך קען די אלע סיקרעטס וואס מען האט אונז נישט געוויזן? ביי נחמיה'ן איז געווען דרייצן פרויען וואס ער האט זיי גערעיפט, איינע איז געווען אפילו וואס האט געגעבן. בוירט אין אינדיע? איך האב געזעהן די רעקארדס פער צופאל באט דאס האט מען אונז אלע דען געוויזן? דו ווי נאו די טרוט? עניוועי. ס'איז א באנדע מאניפולירערס איך גלייב זיי שוין היינט גארנישט איך גלייב שוין נישט דעם קאלאראש מיט קאלאראש מיט רומעניע מיט. איך, איך, מאלדאווע, איך, גארנישט, איך גלייב אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט און פארטיג. איבריגע אלע שטותים וואס מען פארקויפט אין סקווער גלייב איך נישט. איינער האט מיר אמאל מסביר געווען ווען כ'האב געמאכט די מקוה, כ'האב עס קיינמאל נישט געוואלט זאגן ווייל ס'איז חזיריש, האט ער מיר מסביר געווען אז די רבי איז אזוי הייליג אז ער איז געווען א פרוש דרייסיג יאר פאר ער איז געווארן רבי, זאג איך אים אויב אזוי זענען די קינדער פון אן אנדער, ווייל ער איז בסך הכל געווען דרייסיג יאר אלט ווען ער איז געווארן רבי. זאגט ער מיינסטו ערנסט? זאג איך אים יא. ער איז געווען דרייסיג יאר אלט און אז ער איז געווען א פרוש דרייסיג יאר זענען די קינדער פון ערגעץ אנדערש דארף מען פרעגן די רעבעצן מיט וועם זי האט געשלאפן. אנבעליוועבל די לגיונות! די רבי פליט אין הימל, ער פארט ארויף, ער קומט, ער מאכט, ס'איז אלעס גארנישט, ער איז א בשר ודם, פאקט זיך אן דעם אקאונט מיט געלט, ער רייט אויף אידיש בלוט, און דאס אלעס וואס ער איז, אין דאס בין איך קאנווינסד, און אן א דזשאדזש. סאו יעצט ווארט מען אויף דאנערשטאג און וועמיר זעהן. ווי ס'וועט זיך אנהייבן און ווי ס'וועט זיך אויסלאזן דריי אזייגער, און מען דארף קומען זייער פרי ווייל מען זאל קענען כאפן א פלאץ, און שוין, מיר זעען איך יראה איך יפול דבר, מיר זעען, מיר זעען וויפיל קאנעקשאנס סקווערער רבי האט, כ'האב געזען ביי שפיצער האט מען אויך געוואלט לאזן די זאך אז ער זאל נישט מוזן גיין אין דזשעיל ווען די רבי לאזט ווען אריין סייקייטריסטס און סייקאלעדזשיסטס, האט מען געטענה'ט די סינגל איז אינעסענט, און די רבי האט געזאגט ניין ווען לאזט אריין סייקייטריסטס און סייקאלעדזשיסטס אין דריי. יאר, איז נישט דא מער איין איד וואס וועט קומען צום טיש צו געבן א קוויט, זען וואסערע א שייגעץ ער איז, וואסערע א מעניפולירער דער רבי איז. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, מען האלט מיך אין איין קאלן וועגן דעם חזקאל טייטלבוים. רבנים זאגן אז יעדע זאך האט דאך א שיעור, ס'איז דאך נישט פון די אלו דברים שאין להם שיעור, א איד קען דורכפאלן, ער קען תשובה טון. און ווי לאנג גייט עס אזוי ליגן אויף דיין האטליין? ווי לאנג גייט עס אזוי אנגיין? ס'מוז דאך, ס'מוז דאך האבן עפעס אן ענדע אויך. איז אזוי, קודם כל בין איך מסביר פאר די רבנים אז דעם טעם פארוואס איך האלט עס אויפן האטליין איז ווייל מ'קען זיך פון דעם לערנען אסאך זאכן. קודם כל קען זיין ער האט אויך נישט געטוהן מיט די ערוה, קען זיין ער האט אויך געטוהן נאר מיטן פינגער, ממילא איז זי נישט אסור על בעלה, אפילו ס'איז נישט קיין אונס ס'איז נאר א פיתוי, חוץ פון דעם זאגט מיר איינער אז דאס איז גאר א שוואגער מיט א כהן, עס קען זיין די שוועגערין איז גאר אן אשת כהן, מען קען היינט שוין נישט וויסן גארנישט, אבער היינט איז מען דאס אויך מתיר, סקולענער רבי וועט עס אויך מתיר זיין, ער האט מתיר געווען ממזרים גמורים לכל הדעות ביי דעם זילבער, עניוועי, איז לאמיר גיין יעצט ווייטער. נאכדעם, איך האלט אז ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל וויסן דערפון און רעדן, ווייל ס'איז מיר בייגעפאלן א מורא'דיגער געדאנק, וואס דארף מען אונז אויסגעבן אזויפיל געלט פאר בונה עולמות ומחריבן און פאר וואן צעי אפא און א טיים באמב, אויב די מעדעצין איז אזוי גוט אז ס'קען מאכן א איד פון פינף און זעכציק זאל טאטשן א פרוי וואס איז אויכעט בערך אין זיינע יארן, אה, דעמאלטס דארף מען אונז זיך נישט זארגן מער פאר האבן קינדער, ס'גייט זיין דא קינדער איינס נאכן ס'אנדערע געלאור. ס'דאך א מורא'דיגע זאך דאס. און ווי געט מען נישט ארויס דעם מעדעצין? געב ארויס דעם סארט וויאזוי דער מעדעצין הייסט און לאמיר עס אנהייבן צו נוצן. און נאכדעם זאלסטו וויסן אזוי, ווען איך האב געהאט צו טון אמאל מיט א מקווה צו איך זאל עס יא בויען צו נישט אין איזמיר, האט מיר הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער זכר צדיק לברכה געזאגט אז דאס איז געווען איינע פון די קרומע זאכן פון שץ, ער האט גע'טענה'ט אז ס'ווערט א קושיא איידער זאל מען. וואוינען אפילו מיט אן ערוה דאורייתא נאר נישט צוקומען צו הוצאת זרע לבטלה. סאו ער גייט נאך אין די וועגן, חזקאל טייטלבוים האט עס נאכגעטון. נאכדעם וויל איך זאגן נאך א זאך און דאס איז וויכטיג מען זאל הערן. עס איז געקומען א מענטש וואס האט געוואוינט אין ווילימסבורג. ער האט קיינעם נישט געבאדערט, ער האט קיינמאל נישט געבעטן ביי קיינעם קיין נדבות, ער האט מיט קיינעם נישט געטשעפעט. ער האט געלעבט מיט מיר, נהנה געווען מיגיע כפיו. ווען ס'איז געקומען ער זאל מוחה זיין אויף אלע מניוולות וואס ס'גייט פאר, איז די ערשטע זאך וואס ער האט געטון איז ער האט געשריבן פינף יאר בריוון פאר רבנים וואס יעדע בריוו האט געקאסט געלט, כ'האב עס אוועק געשיקט נישט אויף ברוך טעם מיט די אלע מעשות, כ'האב עס אוועק געשיקט געהעריג פאר געלט, איז א טאמער כ'האב געהערט אז ס'גייט דא פאר די גרעסטע מיני סארט מניוולות, און אז כ'האב געזען אין קליימער וואס ס'גייט פאר. האב איך טאקע נישט געטארט זאגן קיין ווארט, און נאך די ווער האט זיך גענומען אויף מיר, די גרעסטע רבנים, וואסערע מין צושטעל איז אז אַכט און דרײַסיק רבנים זאלן זיך טשעפען מיט מיר, כ'האב גראדע די וואך ביים מעביר סדרה זיין, איז אין דברים קאפיטל ב' פסוק י ד שטייט והימים און די טעג אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד איז געווען שלושים ושמונה שנה, איך האב אנגעהויבן אזוי צו לאכן, דאס איז דאך אַכט און דרײַסיק לאך לאך רבנים, ימח שמם די רבנים, דר'ערדליגער'ס, עד תום כל הדור אנשי המלחמה, ביז ס'האט זיך אויסגעלאזט די דור פון די אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע השם להם, אזוי זאלן זיי אויס זיך לאזן די אלע לאך לאך רבנים, ס'זאל נישט בלייבן פון זיי שריד ופליט. זיי האבן געוואלט שטערן טהרת המשפחה און טהרת ישראל, און וואס דו ווילסט האבן זיי געוואלט שטערן. עניוועי, איז למעשה. מען זאגט אויף ענגליש יו פיק אוט סאמבאדי יור און סייז. ס'איז קיינמאל נישט געווען אז א פרעזידענט זאל פיקן דארטן איך ווייס אויף א טעקסי דרייווער. וואו זענען געגאנגען די רבנים און זיי האבן זיך אריינגעטשעפעט אין נחום ראזענבערג? וויאזוי האב איך געהאט אפילו א פייערמענס טשענס אין העווען אז איך זאל ענק געווינען? עטס זענטס רבנים, ס'פעלט ענק נישט קיין געלט און נישט שנארט עטס צו פון רעכטס און פון לינקס, קומט אזא חיים פלאר א אפגעפרעגטע שייגעץ ער געט אזא זאג, איינער האט אים געפרעגט, ער איז אים געגאנגען פארהאלטן, פארוואס האסט אונטערגעשריבן? זאגט ער דו האסט געהערט נחום ראזענבערג וואס ער זאגט? זאגט ער וואס כ'גיי אויסהערן זיין מנוולות? אז דו האסט נישט אויסגעהערט מיין מנוולות האסטו נישט געטארט אונטערשרייבן, כ'האב שוין עס אמאל געזאגט? ווען די עדות זענען געקומען זאגן אז איינער איז געווען מקלל את השם האט דער עד געמוזט מקלל את השם זיין זאגן פונקטליך וואס ער האט געזאגט, דער צווייטער האט שוין נישט געטארט ער האט נאר געדארפט זאגן כ'האב אויך די זעלבע געהערט, אבער איינער האט געמוזט זאגן פאר בית דין וואס ער האט געזאגט. פון וואנען ווייסטו איך האב גערעדט מנוולות אז דו האסט נישט אויסגעהערט? פארוואס זיי קומען אפאר פאסט טרעגערס און זיי האבן דיר געברענגט דעם מנוולות? די זעלבע פאסט טרעגערס וואס זאגן היינט אז דער גאנצער חורבן בית המקדש האט צו טון מיט די אינטערנעט און מיט די סמארטפאונס, אזוי ווי איך פלעג זאגן. איינער פרעגט מיך צו מען מעג תשעה באב האבן א סמארטפאון, זאג איך אים נאר תשעה באב מעג מען עס האבן, ווייל דאס האט דאך געמאכט דעם חורבן, שטייט אלע עניינים וואס האט צו טון מיטן חורבן דארף מען לערנען תשעה באב, קומען אונז פארקויפן לגיונות. זנות איז מותר לכתחילה, און די אלע שטותים אויף דעם וועט מען אנלייגן די זאך. סאו וואס האבן די רבנים געקלערט אז זיי האבן גענומען א מענטש און זיי האבן מיך צופלעטשט פאר גארנישט, על כל פנים זיי האבן געוואלט, ס'דא איין איד רבי יצחק פריד וואס כ'וועל קיינמאל דעם מענטש נישט פארגעסן, ער איז געלאפן און ער האט געזאגט נחום דו ביסט נישט שטערקער פון די רבנים, איך האב דיר ערלעדיגט מען נעמט דיך צוריק מאך צו דעם האטליין. זאג איך פיין, כ'האב עס צוגעמאכט, אבער עניוועי מ'האט מיך געשאסן, האב איך דאך נישט געוואוסט וואס ס'וועט זיך אויסלאזן, גיי ערלעדיג. גייט ער צו דעם משה אבות המוסרים, דעם רשע, און ביי די וועי, ס'איז שוין דא נאך א קאמפעני א גוי'אישע וואס האבן זיך צוגעשטעלט צו זיין זוהן ליאו וואס זיי ווייסן ער האט די פאליטיקעל קאנעקשאנס אז מ'זאל מאכן כשר'ע מאריוואנע, עניוועי איז ער געגאנגען צו דעם אבות המוסרים און ער האט אים געזאגט הער אויס מען מען קען נישט נעמען א מענטש און אים צו פארברענען פאר גארנישט, און ווען ער מאכט שוין א מיסטעיק איז. דארף מען אים אזוי פארברענען? וויאזוי מיט וואסער א כח שלאגט ער זיך? ער האט נישט קיין כח, ער איז פאוערלעס. זאגט משה ער זאל צומאכן און מ'וועט צוריק ציען דעם בריוו. למעשה ס'איז אדורך צוויי דריי וואכן געווען צוגעמאכט און ס'האט זיך גארנישט גערירט. געגאנגען רבי יצחק ער האט געטענה'ט צו משה אבות המוסרים א דיל איז א דיל. האט משה אבות המוסרים גענפערט ס'האט נישט מיט מיר גארנישט איך קען גארנישט טון די רבנים ווילן נישט. געגאנגען רבי יצחק האט מיר געזאגט נחום ווילסט מיך פאלגן? זאג איך אים יא עפן דעם האטליין. דאס איז דאך די איינציגע זאך וואס דו האסט קעגן זיי, א שטעקן. דו מאכסט דאס צו ביסטו באמאכט, ביסטו פינישט, לעלם ולעלמי עלמיא זיי וועלן אפילו נישט צוריק ציען. רבי יצחק האט מיר געזאגט נחום דו עפענסט דעם האטליין היינט, און כ'האב געזאגט משה'ן איך הייס אים עפענען יעצט. דעמאלטס ווען עטס האט אין מיר געהאקט און געפאונד און געטוהן, זיך נישט גערעכנט נישט מיט מיין ווייב נישט מיט די קינדער נישט מיט גארנישט מיט קיינעם, פארוואס זאל אפאר עסקנים וואס זענען ארומגעלאפן זיי האבן געוואלט מאכן א פאר טאלער אויף דעם, און זיי האבן געוואלט באהאלטן אלע זנות וואס גייט. פאר, און אזוי ווי איך בין נישט שטיל געשוויגן, איך האב זיך געשלאגן מיט מסירות נפש, און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז ס'קומט ארויס דאס וואס איך האב געוואלט ארויסברענגען, אז אונזער פראבלעם איז נישט די פעדעפיילס נאר די רבנים די חזירים. יעצט הייבט זיך אן א נייע מעשה אז מ'האט געכאפט א חזיר א רב חזקאל טייטל וואס ער האט בועל געווען א שוועגערין וואס ער איז סיקסטי פייוו פלאס זאל איך שטיל שווייגן? נאו וועי! נאו וועי! ער לויפט ארום, ער קראצט מיט די ציין, ער שרייט אויף די רבנים, מ'האט געשמועסט צו זיין א סוד, זאגן זיי אונז האמיר עס נישט ארויסגעליעקט, די אינפארמעישן קען זיין האט געליעקט דער וועם דו האסט בועל געווען, דו, דו ווייסט נישט ווער עס האט פארציילט, סאו יעצט קומען זיי אן מיט דעם רחמנות געפיל, ווי איז געווען חזקאל טייטלבוים און בית מדרש אין סאטמאר ווען איך האב זיך געבעטן צו אים זיי ווארפן מיך ארויס פאר גארנישט, דו דו ווילסט דא זיין דיין, דו ביסט נישט אבער דו רעדסט אריין אז דו ביסט, זעה די חברה זאלן מיך לאזן דא דאווענען. ווער איז יצחק שטערן? דו האסט מורא פאר אים? ער האט זיך נישט אנגענומען גארנישט. סא יעצט אז דער אייבישטער האט דיר געגעבן ווי מען זאגט על הפנים א פליק אריין, דער אמת איז איך האלט אזוי ווי ס'שטייט לא היה ראוי לאותו מעשה, דו ביסט נישט ראוי געווען צו אזא זאך, כ'קען עס נישט גלייבן, נאר פארוואס האט מען דיר עס צוגעשטעלט? ווייל דו האסט צוגעקוקט ווען יענעמ'ס בלוט האט זיך געגאסן. פאר קדושה וטהרה און דו האסט נישט געזאגט גארנישט, ס'איז דא איינער פון דיינע גרעסטע ידידים ס'האט עס אויך געהערט און האט מיך אפגעקאלט, ער האט עס געהערט נישט פון מיר, פרעג איך אים וואס זאגסטו דערצו, זאגט ער מיר וועל איך דיר זאגן, ער האט עס נישט געטון פאר רשעות, ער האט נישט געמיינט דעם אייבערשטן וויי צו טון, פארשטייסטו, דא מענטשן זיי האלטן נאך ווייטער פון דער. ער האט עס נישט געטון פאר רשעות, געטון ווייל פייזער האט געמאכט א שלעכטן מעדיקעישן, סא דאס האט עטץ געדארפט טראכטן, איצעלע פימפ האט מיר געזאגט, ס'האט מיר געהאלטן צוויי וואכן, נאך דעם בריוו קומסטו אויף אלע פיר און גייסט אפילו זאגן אז דעם גבאי'ס מקווה איז געווען כשר, ביסט דאך סתם געטשעפעט אין אים, און דאס וועט אונז אייביג אויסלערנען, זאלסט קיינמאל נישט רעכענען וויפיל כח יענער האט, זאלסט קיינמאל נישט רעכענען ווי שטארק ער איז, וויפיל געלט ער האט, זאלסט אלץ קוקן אויף וועלכע זייט ער טאנצט, טאנצט ער מיטן אייבערשטן צו קעגן אייבערשטן? טאנצט ער מיטן אייבערשטן, עווענטשעלי אמת מארץ תצמח, טאנצט ער קעגן אייבערשטן, וועט עטס אלע ברעכן קאפ, און קומט זיך שוין אן מיט די רחמנות געפיל, ס'איז דא איינער פון זיינע זין קאלט מיך אפ און שעלט מיך אריין די פאָר לעטער נעסטי ווארד און איטס נאט העפי בירטדעי אידער, זאג איך מיר אז איך האב מיט דיר גארנישט, דו דארפסט רעדן מיט דיין טאטן, איך האב עס נישט געטון, איך בין אפילו נישט געווען ביי דיר אין שטוב ווען ס'איז געשען געווארן, און עטס וועט עטס ענק אויסלערנען. אדער מעג מען אלע זינדיגן אדער טאר קיינער נישט זינדיגן, נישט א דער רב מעג און אונז טאר מען נישט. דאס גייט עטץ ענק יעצט אויסלערנען ענק קאלט'ס אפ מיט רחמנות געפיל, ווי איז געווען די רחמנות געפיל ווען מ'האט מיך געטרייבערט פאר גארנישט, מיך מיט מיין משפחה, מיין טאטע הריני כפרת משכבו האט געוואוינט אויף דיוויזשאן עוועניו, יעדן פארטאגס האט מען אנגעווארפן צענדליגע טויזענטער פאשקווילן קעגן מיר מיט פיקטשערס מ'נעם אים אראפ דעם קאפ מיט אלעם, איינציגע מזל איז געווען אז מיין טאטע האט קיינמאל נישט געקוקט אויף דער ערד, ער האט געקוקט גראד און ס'האט אים נישט אינטערעסירט קיין פאשקוויל. דאס אלעס האט מען געמעגט? מיין טאטע איז שוין דעמאלטס געווען א איד פון די ניינציג פלאס. אלעס האט מען געמעגט. פארוואס? ווייל אזוי פאלט ענק ביי אז מען מעג אלעס. יעצט קומט עטס מיט רחמנות געפילן? אין רחמים בדין. נישט דא קיין רחמנות. רחמנות האט געדארפט זיין דעמאלטס. היינט? וואס פאר רחמנות? און ווי מער עטס וועט'ס קאלן וועל איך ווייטער ארבעטן. איך וועל מיך נישט נאכלאזן. און איך וויל ענק זאגן דער אמת. כ'האב מיך געשלאגן מיט כבוד התורה, כ'האב מיך געשלאגן מיט ווינער רב, איך וויל אים איבערבעטן, איך וויל, איך וויל ברבים, ס'איז מוצאי תשעה באב, כ'וויל איבערבעטן ווינער רב, ווינער רב האט מיר געזאגט נעם אראפ משה אלי' טייטלבוים, נעם אים אראפ, און איך האב נישט געפאלגט, כ'האב אים יא ווען געדארפט פאלגן, כ'וועל דיר מסביר זיין פארוואס. איינער קומט אהיים און ער זאגט זיין ווייב כ'האב געווינען אזוי, פינף דאלער האב איך ביי די באבאווער קרן חתנים לאטערי געווינען, הונדערט דאלער האב איך געווינען ביי נייטרא ראפל, און. א פינף מיליאן דאלער ביי די ניו יארק סטעיט לאטערי. עטס האטס געהערט אזא משוגענעם גערעדעכטס? ער האט געווינען דא א דאלער, דא פינף דאלער און דא אפאר מיליאן די זעלבע אויך. איך האב ארויפגעלייגט דעם משה אלי' טייטלבוים ווייל דאס איז א טייטלבוים, ירמי' טייטלבוים'ס זון, און אונז האמיר געמיינט אז מיט דעם האט מען געשאסן דעם טויגער. ס'א בזיון, דאס איז אזוי ווי א דאלער. מען רעדט דא פון א מורה הוראה וואס ער לערנט פאר חתנים, ער לערנט פאר יונגעלייט, ער איז א שוואגער מיט דעם גרויסן מנוול דעם לאנדסבערגער.

איז געווען א פרשה דא ביי אונז האט געהייסן די שווארצע שווארצע צו וואס האט געהייסן שווארץ איז געווען איינער שווארץ צו וואס האבן געהייסן די חברה וואס איז געווען אנטי סאטמאר האט מען זיי א נאמען געגעבן שווארצע ווער ס'געדענקט די פרשה פון די שווארצע איז דעמאלטס האט מען גענומען דעם לאנדסבערגער רב די לאנדסבערג רב איז דאך געווען א דאגי פאר סאטמארע קהילה ער איז געווען די דאגי. וואס סאטמארע קהילה האט געהייסן ער זאל רעדן האט ער גערעדט, ער געווען פון די עלטערע רבנים און א שוואנץ פון די ערשטע קלאס, און מען האט אים געהייסן ער זאל רעדן, האט מען צוזאמגערופן אלע אינגעלייט און מען האט גערעדט פון א סוגיא וואס דאס איז א באקאנטע סוגיא, דאס איז אין מסכת ביצה זימן לבנים ומצא שחורים. מ'האט אנגעגרייט לבנים און מ'האט געטראפן שחורים, דאס איז אלס אין ביצה, ס'איז פון מוקצה. יעצט זעה איך וואס פאר א בעל רוח הקודש ער איז געווען, ווייל דא ארבעט עס פארקערט, ס'איז זימן שחורים ומצא לבנים. זיין שווער האט אים גענומען אלס א שווארצער יונגערמאן, ער איז געווען א בחור, א שווארצער בחור, און וואס האט זיך אויסגעלאזט, אז יעצט ווען זיי זענען ווייס האבן זיי זיך געטראפן, איז זימן.

ציגל. ער האט נישט געוואוסט. זימן לביינים דארף מען זאגן זימן לבנים. לבנים הייסט ווייסע, לשון לבן. לביינים הייסט ציגל. עניוועי, ס'נישט וויכטיג. אבער זעהט אויס אז זיין שווער האט געהאט א ווייטן בליק. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך. אמאל איז געקומען א אינגערמאן מיט א ווייב, און די ווייב האט געטענה'ט אז זי כאפט דעם אינגערמאן ארומלויפן מיט אנדערע, און ממילא פארלאנגט זי א גט. בית דין נאך נישט געווען קיין בטלן, געט בית דין א זאג, בין מסכים, אבער איין זאך, אפשר געסטו איהם נישט גענוג וואס דו דארפסט, איז במילא איז ער אזוי געווארן אז ער האט געמוזט זוכן אויטסייד סעקס. כ'האב געוואלט אויכעט וויסן, פאר מ'איז דן דא דיני נפשות מיט דעם חזקאל טייטלבוים, דארף מען אהער נעמען זיין ווייב דעם לאנדסבערגער'ס טאכטער, מען דארף זעהן אפשר ווייסט זי נישט וואס מען דארף געבן פאר א מאן, אפשר איז ער געווארן אזוי הארני אויף א שוועגערין ווייל. נעבעך, זי געט אים גארנישט. יעצט, איינער וועט מיך פרעגן פארוואס איך רוף אזוי ביליג דעם לאנדסבערגער אז ער איז א לעקער פאר סאטמאר, וועל איך ענק פארציילן, איך פלעג אים אהיים באגלייטן יעדע נאכט ווען ער האט פארגעלערנט א שיעור פאר יונגעלייט, איך האב געוואוינט אויף ראדליטש, ער האט געוואוינט אויף יוז סטריט, האב איך אים אהיים באגלייט יעדע נאכט. איינמאל קומען צו א פאפער יונגערמאן, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ס'איז נישט וויכטיג, אבער אז איינער וויל וועל איך אים זאגן פריוואט ווער דאס איז געווען, דעמאלטס האט מען געבויעט די זשופניק'ס מקווה, און דער לאנדסבערגער האט גע'דרש'נט א דרשה פאר די אינגעלייט אז. די קוואל מקווה פון פאפא איז נישט כשר. קוואוט קוואוט, איך זאג ענק וואס ער האט געדארשט. באקומען געלט פון סאטמאר האט ער דעיס געדארשט. איז געקומען א פאפענער אינגערמאן האט געזאגט איך בין א פאפענער אינגערמאן איך וויל וויסן צו ס'איז כשר צו נישט זאגט ער זיכער איז עס כשר מיר צאלט מען געלט איך זאל זאגן ס'איז נישט כשר דאס איז די שוואנצאנות פון די אמאליגע רבנים עניוועי איז דארף מען קודם קוקן צו חזקאל טייטלבוים'ס ווייב אפשר געט זי אים נישט גענוג אפשר טוט זי זיך נישט אן גענוג שיין? איך האב געהאט דא ביי אונז איינעם אין קלעמענטי וואס ער זיין ווייב האט איז געווען פון די גאר הייליגע און זי האט זיך נישט אנגעטון שיין און ס'איז געשען גרויסע מכשולות און ער האט מיר פארציילט האב איך אים געזאגט און וואס איז דיין פראבלעם נעם א טייט פעיר אוו פענטס און נעם א בלאנד שייטל און ברענג עס אהיים פאר דיין ווייב און אין בעדרום זאל זי עס אנטון אויב דאס איז וואס ער וויל. זאלן זי עס אנטון אין בעדרום, אין די גאס טאר זי נישט אזוי גיין ווייל דעמאלטס איז זי א זונה, אבער אין בעדרום זאלן זי עס אנטון, סאו קען זיין חזקאל'ס ווייב דארף דעיס טון, הו נאוס, קען זיין די שוועגערין האט זיך אנגעטון מער טייטער קלאוס, היינט ווייס איך שוין גארנישט. כ'וועל נאך רעדן די וואך אי"ה, טאטעס ווארפט מען ארויס די קינדער, ס'איז דא גרויסע פאליטישאנס וואס זיי געבן גרויס געלט מ'זאל סעיפגארדן קינדער, ס'ווערט געפאקעטעט, אונז ווייסן שוין היינט אלעס. און ס'עפענען זיך יעצט ישיבות צום נייעם זמן מיט נואפים וואס מ'האט זיי שוין ארויסגעווארפן פון איבעראל. אלעס איז מותר לכתחילה. איין נחום ראזנבערג'ס האטליין ברענגט אונטער אידישקייט. סאו ליסן, ס'איז נישט דא מער קיין רחמנות, קיינער זאל מיך נישט קאלן, דער חזקי וועט מוזן רעזיגנירן פון זיין דיינות, רעזיגנירן פון דעם וואס ער לערנט פאר ווסתות מיט הלכות נידה, און ער וועט מעגן אראפפלאשן זיין טוילעט שבת, דער שכן זאגט ער פלאשט נישט אראפ און ס'שטינקט גאנץ שבת ער האט מורא ס'גייט חוץ לתחום דאס וואסער. און ער מעג גיין מיט ברילן אום שבת אין די גאס ער זאל נישט אריינבאמפן אין איינעם, יעצט זעה איך דאך אז ער קען אריינבאמפן אין שוועגערין, אה אפשר איז דאס געווען אוי ער גייט דאך שבת אן א ברילן ווייל ער האט מורא פאר הוצאה וואס א רשות הרבים דאורייתא. Wow! קען זיין ער האט נישט געזעהן שנתחלפה לו אישה באשתו באחרת, wow! יעצט דארף מען דערגיין צו דאס איז געווען שבת צו נישט, ווייל טאמער ס'איז געווען שבת דארף ער ברענגען אן אשם תלוי. ער דארף זיך הענגען, דארף ער זיך, ער דארף ארויסגיין, טאר נישט בלאזן שופר, ער טאר נישט דאווענען פארן עמוד, די גמרא זאגט שני תלמידי חכמים וואס וואוינען אין איין שטאט זיי הרג'נען זיך ארום, איז אחד מת ואחד גולה, איז ס'איז געווען ער מיט ר' אברהם עמרם מייזעלס, איז אחד מת, האט ער געכאפט א ריזיגן הארץ אטאקע און אט ער איז לעבעדיג געבליבן, מען האט אים צוריק געברענגט, ואחד גולה, חזקל דארף ארויסגיין פון די שול, ער טאר נישט געבן קיין שום פאבליק סערוויס, ס'האלט דארט אז ביי אונז אין שול דארט ווי איך דאווען, האט מען געזאגט מען לאט אים נישט אריין, אזא מניוול, הערט אויף מיט די מעשות, גיי בעטן מען זאל שטיל זיין ווען איך וועל אראפ לייגן די געווער, איך לייג נישט אראפ די געווער ביז איך וועל נישט אויס ראטן יעדן רב וואס ער טוט מניוולות און ס'וועט נישט ארויס קומען זיין נאמען און מען וועט אים אראפ ברענגען, ביז דעמאלטס לייגט מען נישט אראפ די געווער, פארוואס זאל איך עס אראפ לייגן, פארוואס, וויז, קום מיט א גאן און שיס, דעטס אלל, דאס איז וואס דו קענסט טון. אבער כ'האב שוין גענוג אונטערשמשים וואס זיי גייען פארן ווייטער, דאס גייט נישט מער אנהאלטן אז רבנים מעגן מזנה זיין און טוהן כל דבר אסור און אונז מיר זיצן שטיל, און איך זאג זאלי קאהן זאלסט ארויסווארפן אלע שקצים האסט זייער אסאך שקצים, און יצחק שטערן איז דער ערשטער וואס ער מוז פליען, ער איז א מניוול, און מאך א קלין האוז, און דוד ראזענבערג מוז אויך פליען, מיט זיין גאנצע משפחת ארום און ארום, און אפילו די הענדימען אייזענבאך. עניוועי, כ'האב געוואלט אויך מודיע זיין אז כ'האב אסאך פרעשור, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט חזקאל שרגא טייטלבוים אזוי ווי ער, און ער איז מסתמא א קאזין זיינער אויכעט אן די לאנג ראן, יענער איז א זון פון באטער רב, און ער איז א וואוילער יונגערמאן, ער איז א בעל מכשיר פאר זיין טאטן, ער פארט און קומט. זאגט ער מיר אז מענטשן ווילן אים נישט אריינלאזן צום הכשר און זיי ווילן אים נישט טראסטן ווייל זיי זאגן אז ער האט געטאטשט זיין שוועגער, בין איך מחיוב מודיע צו זיין, דער מדובר איז חזקאל שרגא טייטלבוים בן רב חונה, און ס'איז נישט חזקאל שרגא טייטלבוים בן רבי אהרן טייטלבוים דער באטערער, יענער וואוינט אין מאנסי, נישט יענעם מיינט מען, מען רעדט דער וואס ס'וואוינט דא. אויף דיוויזשאן עוועניו און ער דאווענט אין קליימער און דאס איז דער חורבן פונעם דור. ווילסט אויסטרעטן די קאמיוניטי? ווילסט אויסטרעטן אן אינגערמאן? האסט געדארפט צוקומען צו מיר. מען האט זיך געדארפט אראפזעצן מיט מיר און געדארפט הערן וואס איך האב צו זאגן. איך האב אין סך הכל פינף און א האלב יאר געשריבן בריוון פאר רבנים וואס גייט פאר און האבן זיי געזאגט זיי ווייסן נאך בעסער ווי איך. מען כאפט נישט און מען געבט יענעם א שטויס ווייל דו האסט געמיינט וועסט געווינען. מען האט א שטויס געגעבן אין רב אביש'לע און אין זיין רעבעצן און אינדערהיים און יעדן וועם מען האט געוואלט און זענען אלע געווארן ארויף על היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, איז נישט געבליבן קיין זכר פון די אלע פון די אלע חיות רעות איז נישט געבליבן קיין זכר שלאג דיך נישט פאר יענע. מ'שלאגט זיך פאר ערנסטקייט פאר תורה און פאר יראת שמים, און די זעלבע דא אויך. מען האט אים געברענגט גאנץ סאטמאר, מען האט אים געברענגט די רבנים פון רבי'ן. אגודת ישראל האט געשריבן יעצט א בריוו אז זיי נעמען נישט אן די דזשענדער לאו, זיי נעמען עס נישט אן. דו שייגעץ, דו האסט דאך גענומען גרויס געלט אז מען זאל עס פעסן מיט צוויי דריי יאר צוריק. טאמער האסטו א דאוט אז אן אמעריקאנער גוי ווען ער ליינט וואס דא גייט פאר ווערט נישט אזוי ברוגז ווי היטלער מיט די נאציס איז געווארן אויף די אידן אין ניינצן דרייסיג, האסטו א גרויסן טעות. מען שלעפט גרויס געלט פון די גאווערמענט, מען שטימט צו אלע חוקי תועבה, און דאן געט מען זיך א שטעל ארויס ווען ס'גייט דורך, ניין ניין איך בין נישט קיין חלק דערין. וואט דו יו טינק אז דער גוי איז אינגאנצן צודרייט? עניוועי, יו לאזד אפ עווריטינג, סאטמאר, אגודה, פאפא, אלע קהילות, משה דוד, נידערמאן, יו רילי דיד א לאוזי דזשאב. און ווילסט עפעס וויסן? דער גוי גייט מאכן דעם זעלבן דזשאב וואס מען האט געמאכט אויף אונז אין ווארלד וואר טו, טראסט מי, ווייל דער אייבערשטער גייט עס נישט צולאזן. ער האט זיין בית המקדש פארברענט, און ער האט די כלל ישראל מיליאנער אידן פארברענט, ווייל ער זאגט איך מוז האבן קדושה, טהרה, צניעות, איך מוז האבן אן עם הנבחר, און אז אונז זעמיר נישט דאס, דעמאלטס זעמיר אויף צרות. עניוועי, ס'וועט נאך קומען א שיעור די וואך אם ירצה השם, א גוטן טאג.